מלכים א' פרק ט ז, אין דעם פרק לערנען אונז וועגן נאך פיר מלכים, מ'האט געזען איינס איז בעשא, וואס מ'האט גערעדט וועגן דעם, נאכדעם איז געווען זיין זון אלה בן בעשא, נאכדעם איז געווען זמרי וואס האט אים געהארגעט און געווארן קעניג נאך אים, נאכדעם איז געווען א מחלוקת זמרי און עמרי, עמרי איז געווארן דער קעניג, נאכדעם איז געווען א מחלוקת צווישן עמרי און גינת, תב תב תבני בן גינת. סוף איז עמרי געווארן דער קעניג, נאכדעם איז געווארן דער זון פון עמרי אחאב. איז לאמיר גיין על הסדר. אונז האבן געלערנט בעשא ע ווער ס'האלט קאפ ס'איז שוין די צווייטע בית מלוכה וואס איז דא אין מלכות ישראל. מלכות יהודה איז דא נאר איין בית מלוכה מלכות דוד מלכות ישראל איז געווען ירבעם, זיין זון נדב, געקומען בעשא, ער איז געווען בכלל פון יששכר, ער האט געהארגעט נדב און זיין גאנצע משפחה און ער איז געווארן דער קעניג. יעצט איז געקומען א נבואה צו יהוא בן חנני הנביא און געזאגט א נבואה. איך האב דיך גענומען, איך האב דיר געמאכט דער מלך, אבער ביסט גארנישט בעסער פון א צווייטע, איך האב געמיינט כאילו מיט נישט ירבעם וועט זיין א צווייטע וועט זיין בעסער, אבער דו גייסט דאך טוסט דאך די זעלבע זאך פון ירבעם דו דינסט ווייטער די עגלים פון ירבעם, ממילא גייסטו האבן די זעלבע סוף פון ירבעם, בית בעשא וועט זיין כבית ירבעם, המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים, המת לו בשדה יאכלו עוף השמים, די זעלבע זאך די זעלבע סוף וועסטו האבן אזוי ווי ירבעם. און שוין עד כאן וואס עס שטייט וועגן בעשא, ווער ס'וויל וויסן מער ווייטער זאל קוקן אין דברי הימים, מ'האט אים געשטאר, ער איז געשטארבן, מ'האט אים באגראבן אין תרצה, און זיין זון אלה איז געווארן דער קעניג אנשטאטס אים. יעצט אלה איז געווען דער קעניג צוויי יאר אין תרצה, דארט איז געווען די הויפט שטאט פון מלכות ישראל, איז געווען זיין קנעכט זמרי, ער איז געווען שר מחצית הרכב, דער שר פון האלב פון די רכבים פון די מיליטער וואס רייטן, פון די

זיך געשלאגן און געהארגעט די קעניג און געמאכט זיך אליינס קעניג. און די עולם האט נישט מסכים געווען, זיי האבן געהאלטן אז עס פעלט אים נישט אויס צו זיין דער קעניג, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן גענומען עמרי, עמרי איז געווען די שר צבא, ער איז געווען די אידן אין די מחנה דארט, אים געמאכט די קעניג. און ס'איז געגאנגען עמרי מיט אלע אידן, זיי קומען צוריק אויף תרצה אין די אידישע הויפטשטאט, און זיי גייען עס איבערנעמען, האט זימרי געזען אז זיי נעמען עס איבער, איז ער געגאנגען, אריין געגאנגען אין פאלאץ דארט, פארברענט די גאנצע פאלאץ מיט זיך, איז ער געשטארבן, ער האט קאמיטעד סוסייד אזוי ווי צוזאמען מיט די גאנצע פאלאץ, און ער איז געשטארבן, און פסוק זאגט, ס'האט זיך אים געקומען על חטאתו, ווייל ער איז ווייטער געווען א רשע אזוי ווי ירבעם, סך הכל זיבן טעג איז ער געווען דער קעניג, און און עמרי וואס איז געווען דער שר צבא, נאך א שר צבא, ער איז געווען שר מחצית הרכב, עמרי איז געווען די אנדערע שר, האט אים איבערגענומען, און געווארן דער קעניג. האלט מען שוין ביי די פערטע בית מלוכה בעצם פון ישראל, יא, ירבעם מיט זיין זון נדב, בעשא זיין זון אלה, זמרי וואס איז געווען אויך קעניג פאר זיבן טעג, און דער פערטע איז עמרי. און דער פסוק פירט אויס דאס וואס נאך וועגן זמרי ווייטער וועסטו קוקן אין די ספר דברי הימים. יעצט, למעשה איז נישט געווען אזוי שנעל עמרי געווארן דער קעניג, ווייל עס איז געווען נאך איינער, תבני בן גינת, תבני בן גינת איז אויך געווען איינער פון די שרים, פון די חשוב'ע מענטשן, ער האט אויך געוואלט זיין דער קעניג און. אויף די אידן, איז געווען האלבע עולם געווען בעצם מיט אים, עס איז געווען א סיוויל וואר צווישן מלכות ישראל אליין, עס איז געווען א סיוויל וואר ווער איז די קעניג תבני תבני בן גינת אדער עמרי, למעשה צום סוף האבן די עמרי'ס פארטיי געוואנען, מען האט געהארגעט תבני און עמרי איז געבליבן דער קעניג. יעצט איז עמרי געווארן דער קעניג, צוועלף יאר איז ער געווען דער קעניג, זעקס יאר אין תרצה, נאכדעם האט ער געבויט א נייע הויפט שטאט שומרון, ער האט געקויפט די שטאט שומרון, די בארג שומרון, ס'איז געווען דארט באלאנגט פאר איינער שמר, דער באלעבאס זעט אויס געווען א גוי שמר, געצאלט ככרים כסף פאר דעם, און דארט געבויט, און געבויט די שטאט, האט עס גערופן שומרון על שם די באלעבאס, זעט אויס ס'איז שוין געווען דארט א שטאט, האט ער אויפגעבויט די שטאט פאר זיין בית מלוכה. און ווייטער עמרי איז נישט געווען קיין גרעסערע צדיק פון ירבעם, געטון אלעס ירבעם האט געטון, מכעיס געווען אלהי ישראל בהבליהם, און שוין. נישט געווען די קעניג ער איז געשטארבן ווער ס'וויל נאך וויסן פרטים וועגן אים קען ווייטער קוקן די ספר דברי הימים און ער איז געשטארבן מ'האט אים באגראבן אין שומרון ווער איז געווארן די קעניג נאך אים אחאב אחאב בן עמרי אחאב בן עמרי איז געווען די קעניג צוויי און צוואַנציק יאר איז ער געווען די קעניג יעצט אחאב איז נישט געווען סתם א רשע אזוי ווי ירבעם נאר ערגער אים איז געווען הנקל איז געווען קליין קליין געלט צו טוהן וואס ירבעם האט געטוהן ער האט געטוהן נאך מער וואס האט ער געטוהן חתונה געהאט מיט א פרוי איזבל זי איז געווען א טאכטער פון אתבעל וואס איז געווען די קעניג פון צידון זי האט געדינט בעל דארטן, ער איז געגאנגען געדינט בעל, ער האט געמאכט א מזבח פאר בעל, א גאנצע שטוב פאר בעל, א בית המקדש כאילו פאר בעל געבויט אין שומרון, און נישט נאר דעם, געמאכט אן אשרה, קיצור ער האט געטון ערגער פון אלע מלכי ישראל זענען געווען פאר אים. נאך א זאך וואס מען האט געטון בימיו וואס איז געווען א שלעכטע זאך, איז חיאל בית האלי האט געבויט יריחו, יהושע בן נון האבן זיך געלערנט ספר יהושע וועי בעק, האט געמאכט א שבועה א חרם אויף יריחו אז קיינער זאל עס נישט בויען, ער האט געזאגט א קללה אז איינער וועט עס בויען איז בצעירו. יציב און בבכורו יסדה דאס הייסט זיין בכור העט שטארבן ווען ער הייבט אויף די שטאט ווען ער הייבט אן בויען די שטאט און זיין יונגסטע העט שטארבן ווען ער ענדיגט ווען ער לייגט די טירן פון די שטאט און טאקע כך הוה אבירם זיין בכור איז געשטארבן ווען ער האט אנגעהויבן בויען די שטאט און שגוב זיין יונגסטע איז געשטארבן ווען ער האט געלייגט די סיום די געענדיגט די שטאט חנוכת הבית אזוי ווי יהושע בן נון האט געזאגט.